יתרו האָט געזאָגט משהן, ער זאָל שווערן, אַז ער וועט נישט אַוועקגיין פֿון מדין. פֿאַר וואָס האָט ער דאָס געשוואָרן? ווייל יתרו האָט אים געהייסן. איז ווען איך וויל אַראָפּנעמען די שבועה, דאַרף זײַן דער מענטש, וואָס מ'האָט געמאַכט די שבועה אויף דעתו, ווייל יתרו זאָל זײַן, ווײַל לדעתו נדר, קאָן איך נישט מתיר זײַן נאָר מדעתו.

נעם אראפ דעם נדר אויך אין מדין פאר יתרו. דכתיב שטייט אין פסוק, ווי זעהן מיר אז משה האט געשוואוירן? שטייט אין פסוק ויואל משה. אין אלה אלא שבועה, דאס ווארט ויואל מיינט מען געשוואוירן. דכתיב שטייט אין פסוק ויבא אותו באלה. אין פסוק שטייט.

נישט געפאלגט די שבועה. אשכחיה צדקיהו לנבוכדנצר, צדקיהו האט געטראפן נבוכדנצר'ן דהוה קאכיל, ער האט געגעסן ארנבא חיה, איז דא אין רשי צוויי טייטשן דאס ווארט חיה, איין טייטש איז ער האט געגעסן א רויע האז, חיה די טייטש רוי, ס'איז נישט געקאכט, און אנדערע טייטשן ער האט עס געגעסן ווען ס'האט ממש געלעבט.

ער האט געהאט צער, פארוואס זאל ער דאס נישט דערציילן פאר מענטשן? זאל ער דיר אראפנעמען פון נבוכדנצר הרשע, זאל ער האבן אביסל בזיונות. איתשיל אשבועתיה האט ער זיך געגאנגען צו חכמים און מ'האט אים אראפגענומען די שבועה ואמר, און ער האט עס דערציילט. אז נבֿוכדנאצר האט אויפגעגעסן א האז, רויערהייט צו לעבעדיגערהייט שמע נבֿוכדנאצר דקא מבזין ליה, נבֿוכדנאצר האט געהערט אז מען טוט אים פארשעמען. מען גלייבט צדקיהו'ן דאס וואס ער האט געזאגט? שלח האט ער געשיקט ואייתי נבֿוכדנאצר הרשע, ואייתי און האט געברענגט סנהדרין מיט צדקיהו'ן, אמר להון האט צו זיי געזאגט, חזיתון, איר זעט, מאי קא עביד צדקיהו וואס צדקיהו טוט, ס'איז ריכטיג, כ'האב טאקע געגעסן, אבער לאו הכי אישתבע בשמא דשמיא, האט ער דען נישט געשוואוירן אין נאמען פון אייבערשטן, דלא מגלינא וועט עס נישט דערציילן? אמר ליה, האבן די סנהדרין געזאגט צו צדקיהו'ן, אתשלי אשבועתא, ער האט זיך מתיר געווען די שבועה. אמר להו, האט נבוכדנצר געפרעגט, מתשלין אשבועתא, מען קען אראפנעמען א שבועה? אמרי ליה, האבן זיי געזאגט צו אים, אין, יא. אמר להו, האט זיי נבוכדנצר געפרעגט, בפניו, דער מענטש וואס דורך אים האט מען געמאכט די שבועה, דארף דארט זיין, או אפילו שלא בפניו, אדער אפילו ער איז דארט נישט דא, אמרי ליה, האט מען געזאגט צו אים בפניו, אז דער מענטש וועלכער מ'האט געמאכט די שבועה פאר אים, על דעתו ער דארף זיין. אמר להון, האט ער געפרעגט זיי, ואתון מאי עבדיתון, פארוואס, וואס האט איר געטון? פארוואס האט איר אראפגענומען די שבועה אן מיר? מאי טעמא לא אמריתון, פארוואס האט איר נישט געזאגט דאס לצדקיהו, פארוואס האט איר דאס נישט געזאגט צו צדקיהו'ן אז מען קען נישט אראפנעמען? אבער בדיעבד איז דער דין, זעט מען פון דער גמרא, אפילו שלא בפניו האט מען עס אויך אראפגענומען מיד גלייך, ישבו לארץ, זענען געזיצן אויף דער ערד, ידמו איז געווען גלייך, זיי האבן געשוויגן, ידמו זיי האבן געשוויגן זקני בת ציון. אמר רב יצחק ששמתו כרים מתחתיהם, זיי זענען געזיצן אויף קישנס און זיי האבן דאס אראפ פון אונטער גענומען. זאגט די משנה, רב מאיר אומר, רב מאיר זאגט, יש דברים שהן כנולד, ס'דא זאכן וואס ס'זענען אזוי ווי נולד, אבער ואינם כנולד, און זענען נישט כנולד, איז דא דא א גירסא צוגעשטעלט פון דער זייט וחכמים מודים לו, פריער האט דעם דין געזאגט נאר רבי מאיר, נאכער האבן די חכמים צו מודה געווען, כיצד? אמר האט געזאגט מ'האט געוואלט ער זאל נעמען דיע פרוי, האט ער געזאגט קונם, מ'האט געוואלט מ'זאל מער נישט באדערן, ער טוט אסר'ן ביי א נדר, שאיני נושא את פלונית, ער נעמט נישט דיע פרוי, שאביה רע, וואס איר פאטער דער שווער איז א שלעכטער. אמרו לו, האט מען געזאגט צו אים, מת, ער איז געשטארבן. או שעשה תשובה, אדער מ'האט אים געזאגט, ער איז שוין ניט שלעכט, ער האט געטאן תשובה. איז דא אויף איז עס נישט קיין נולד, ווייל ער האט דאך בפירוש געזאגט פארוואס ער האט דאך תולה געווען, ער האט דאך געזאגט בפירוש פארוואס מאכט ער דעם נדר, ווייל רע, און אויב איז נישט רע איז דער נדר נישט קיין נדר. ער האט געזאגט קונם בבית זה שאיני נכנס, ער אסר'ט אויף זיך ער זאל נישט אריין גיין אין דעם הויז, שהכלב רע בתוכו, דארט איז דא א שלעכטע כלב. או שנחש בתוכו, ס'איז דאך דא א שלאנג. אמרו לו, האט מען צו אים געזאגט, דו גייסט, ווילסט נישט אריינגיין צוליב דעם כלב, צוליב דעם נחש? מת הכלב, דער הונט איז שוין אוועקגעפגר'ט, או שנהרג הנחש, הרי הן כנולד, אבער ואינן כנולד, ס'איז אבער נישט קיין נולד, ווייל ער האט דאך געזאגט בפירוש פארוואס ער מאכט דעם נדר. און עס שטייט אן אנדער נוסח וחכמים מודים לו, און די חכמים זענען צו אים מודה. זאגט די גמרא, קונם שאני, שטייט ווייטער דארטן אין דער משנה אז אויב ער איז געשטארבן איז זאגן מיר איז ער מותר. פרעגט די גמרא מת נולד הוא, ס'איז דאך נולד, און מיר האבן דאך געלערנט אין אנפאנג פרק אז די חכמים זאגן אין פותחין בנולד, אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, ווייל אויב בשעת דעם נדר האט ער דאך ארויסגעזאגט פארוואס ער וויל איר נישט נעמען, ווייל אביה רע, נעשה איז גלייך כתולה נדרו בדבר, אז איינער זאגט א תנאי אין דעם נדר, ער איז עס תולה אין א זאך, און אויב די זאך איז נישט אזוי, איז דער נדר נישט קיין נדר, איז דא אויך אזוי. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, כבר מת און כבר עשה תשובה, אז דא רעדט זיך אין אזא פאל אז מען האט אים געזאגט בשעת דו האסט, געמאכט דעם נדר, האט ער שוין נישט געלעבט דעמאלט, ער האט שוין דעמאלט געהאט געטאן תשובה, קומט דאך יעצט אויס אז דאס איז א נדר בטעות, פארוואזשע רוף איך דאס אן אז ס'איז יש דברים שהן כנולד, ווייל לו יצוייר ווען ער שטארבט שפעטער וואלט דאך עס געוועזן נולד, מיט מת איז מען דאך נישט אלעמאל מתיר. האמער דא א מחלוקת אין טעם פון דער משנה, רב הונא לערנט ס'איז גלייך ווי ער מאכט א נדר מיט א תנאי, און רב יוחנן לערנט אז בשעת דעם נדר האט ער שוין נישט געלעבט. מתיב רב אבא, האט רב אבא געפרעגט א קשיא. מיר האבן געלערנט אין א ברייתא און דארטן נאר די זעהט אויס צו דער אויספיהר פון דער ברייתא קונם שאיני נושא לפלונית איך טוה אסר'ן איך וועל נישט נעמען דיע פאר א פרוי כעורה וואס זי איז מיאוס והרי היא נאה זי איז אבער שיין שחורה ווייל זי איז א שווארצע והרי היא לבנה זי איז ווייס קצרה זי איז קורץ והרי היא ארוכה מותר בה מעג ער איר נעמען לא נישט מפני שכעורה ונעשה נאה

דעם נדר אין אן אנדער זאך איז די טייטש אזוי, תנא תולה נדרו בדבר, דער רישא שאביה רע לערנט ער מיר תולה נדרו בדבר, ותנן ער לערנט מיר אויך א פאל פון נדר טעות. די סיפא ער האט געזאגט כעורה אז זי איז מיאוס והרי היא נאה לערנט ער מיר א פאל פון נדר טעות אלא לרבי יוחנן דאמר אז רעדט זיך כבר מת און כבר עשה תשובה איז דאך דארט אויכעט דער טעם פארוואס איז דאך דארט אויך דער טעם פון נדר בטעות למה לי למתני תרי זימני נדר טעות וואס דארפן מיר לערנען צוויי פאלן מיט נדר טעות. קשיא, בלייב איך שטיין מיט א קשיא. זאגט די משנה, ועוד אמר רב מאיר, נאך האט געזאגט רב מאיר, פותחין לו מן הכתוב שבתורה. ווען איינער האט געמאכט א נדר און ער קומט מען זאל אים מתיר זיין דעם נדר, איז פותחין לו, טוט מען אים עפענען, עס איז פון דעם לשון פתח פיך לאלם, מען פרעגט אים צי מען וויל אים אויפווייזן זאכן, צי וועגן דער זאך וואלט ער נישט געמאכט דעם נדר, דאס הייסט ס'זאל הייסן חרטה פון דעם נדר, ואומרים לו, מען זאגט צו אים, אילו היית יודע, ווען דו זאלסט געווען וויסן, מיט דעם וואס דו האסט געמאכט דעם נדר, שאתה עובר ביסטו עובר על לא תקום, אויף דעם לאו מען טאר נישט נעמען נקמה, ועל לא תטור, אויף דעם לאו מען טאר נישט היטן די שנאה ביי זיך אין הארץ, למשל, מען זאגט צו אים, דיין חבר האט ביי דיר געבעטן, א כלי, דו האסט געבעטן א כלי ביי דיין חבר ער זאל דיר לייען, און ער האט דיר נישט געוואלט לייען, דעריבער האסטו געמאכט א נדר אז דיין חבר זאל פון דיר נישט הנאה האבן, ביסטו דאך מיט דעם עובר ווי מען זאגט, דו היטסט די שנאה ביי זיך אין הארץ, דו נעמסט נקמה. אדער זאלסט געווען וויסן ביסט עובר ועל לא תשנא את אחיך בלבבך, זאלסט נישט פיינט האבן דיין חבר אין דיין הארץ, צי ואהבת לרעך כמוך, דאס הייסט אז מיט דיין נדר ביסטו עובר אויף איינס פון די תריג מצוות, אדער עס שטייט אין דער תורה וחי אחיך עמך, דו ביסט מחויב אונטערצושטיצן דיין ברודער, שמא. יעני, אזוי איז די גירסא אין די משנה פון משניות, טאמער וועט ער ווערן ארעם און ער טאר דאך פון דיר נישט קיין הנאה האבן, ואין אתה יכול לפרנסו, און דו קאנסט אים נישט שפייזן, אזוי פרעגט מען, אמר, אז ער זאגט, אילו הייתי יודע, ווען איך זאל געווען וויסן שהוא כן, ווען איך זאל געווען וויסן אז מיט מיין נדר בין איך עובר א לאו פון לא תקום, צי פון לא תטור, צי איך בין עובר א מצוות עשה פון ואהבת לרעך כמוך, איך זאל דאס געווען וויסן, לא הייתי נודר, וואלט איך נישט געמאכט דעם נדר, איז דעמאלט הרי זה מותר, און ווען ווערט מותר דער נדר? ווייל עס איז גלייך ווי דער נדר איז א נדר בטעות, פארוואס האט ער געמאכט דעם נדר? ווייל ער האט נישט געוויסט אז מיט דעם איז מען עובר א לאו צי א עשה. אמר ליה רב הונא בר רב קטינא לרבנן, וואס הייסט, זאגט מען צו אים, אין די תורה שטייט וחי אחיך עמך, דו דארפסט זען אז דיין ברודער זאל לעבן מיט דיר, ער זאל האבן פון וואנען צו לעבן, און אויב ער טאר פון דיר נישט קיין הנאה האבן, און טאמער ווערט ער ארעם וועסטו נישט קענען שפייזן, וואס איז דאס? נימא, זאל ער זאגן, כ'קען דאך זאגן, כל דמעני, יעדערער וואס ווערט ארעם, לאו עלי נפיל, נישט אויף מיר פאלט ער, נישט אויף איר מיר ליגט א חוב, איך זאל אים געבן פרנסה, וויאזוי טו איך אים זאגן, פותחין לו, שמא יעני, און איך רוף דאס אן אין אנפאנג משנה הכתוב שבתורה, הייסט עס אז ס'כתוב שבתורה אז ער מוז אים שפייזן, ער מוז אים שפייזן? אז ס'דא א ארעמאן ליגט א חיוב אויף דעם גאנצן ציבור צו שפייזן, מה דמטי לי לפרנסו בהדי כולי עלמא, דאס וואס איך וועל דארפן אים שפייזן צוזאמען מיט אנדערע מענטשן. מפרנסנא ליה, דאס וועל איך אים שפייזן, און שפייזן צוזאמען מיט אנדערע מענטשן מעג ער, כאטש דער חבר טאר נישט פון אים הנאה האבן, פארוואס? ווייל ער גיט עס איבער צו דעם גבאי צדקה, און דער גבאי צדקה זאל וועלן גיט ער דאך עס פאר וועלכן ארעמאן ער וויל. ממילא רופט זיך עס נישט אן אז דער מענטש האט פון אים דירעקט הנאה, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אז אויב דער מודר טאר נישט הנאה האבן פון דעם מדיר, גיט ער דאס אוועק א צווייטן לשם מתנה, און ביי דעם אנדערן קען ער נעמען. ממילא וואס זשע ס'לשון דער משנה ווייזט אויס אז ס'כתוב שבתורה אז ער מוז אים שפייזן? דער חיוב ליגט דאך אויפן ציבור. אמר ליה האט ער אים גענטפערט, אני אומר איך זאג, כל הנופל, יעדער איינער וואס פאלט לידי עניות, ער דארף אנקומען צו מענטשן, אינו נופל לידי גבאי תחילה, אינו נופל לידי גבאי תחילה. ער גייט נישט צום גבאי, נאר צו וועמען גייט ער? ער גייט צו די נאנטע, און דער מענטש וועלכער האט אים מדיר הנאה געווען ווען מען רעדט איז א נאנטע, וואלט ער געפאלן אויף אים אז ער זאל אים שפייזן. ר"ן: והא דאמר רבי מאיר פותחין מן הכתוב שבתורה, דאף על גב דאסיקנא בפרק ארבעה נדרים, כאטש מיר האבן אויסגעפירט אין פרק ארבעה נדרים דלא פתחינן, מען טוט אים נישט פרעגן מיט דעם פסוק דיש בוטה, ס'איז דא איינער רעדט ארויס כמדקרות חרב, ס'גלייך ווי מען שטעכט מיט א שווערד, ממילא מען פרעגט אים זאלסט געווען וויסן פון דעם פסוק וואלסטו געמאכט דעם נדר, קען אמאל זיין אז ער זאגט ער האט נישט געמאכט אבער אין הארץ וואלט ער סיי ווי געווען געמאכט דעם נדר איז דאך עס נישט קיין גוטע חרטה, און אויך שטייט דארט אין גמרא כדשמואל מען טוט אים נישט פרעגן דערציילן זאלסט געווען וויסן שמואל'ס זאך די יומא וואס שמואל זאגט כל הנודר יעדער וואס מאכט א נדר אף על פי שמקיימו כאטש ער איז מקיים דעם נדר נקרא רשע הייסט ער א רשע און די זעלבע זאך טו איך אים נישט פותח זיין כדרבי נתן. מיט דעם וואס רבי נתן האט געזאגט די יומא וואס ער זאגט כל הנודר דער וואס מאכט א נדר כאילו בנה במה, און פארוואס זאגן מיר אז מיט די זאכן פון מ'איז עובר לא תקום לא תטור טו איך יא פותח זיין, וואס איז דער חילוק פון די זאכן וואס די גמרא זאגט אין פרק ארבעה נדרים אז לא פתחינן און פארוואס ביי די יא? דהתם שאני, דארט איז עפעס אנדערש, דהוו איומים גדולים, מען מאכט אויף אים א גרויסן פחד. ואי אפילו על דעת הני נדר, אפילו בשעת ער האט געמאכט דעם נדר האט ער געוויסט אז ס'איז גלייך כאילו בנה במה, בשעת ער האט געמאכט דעם נדר האט ער געוויסט ער איז א רשע, אבער ווען איך פרעג אים דאס האט ער דאס געוויסט, יתבייש לומר כן, וועט ער זיך שעמען דאס צו זאגן. נמצא קומט דאך אויס, שאין נדריו ניתרים יפה, אז דער נדר ווערט נישט ריכטיג מותר. דעריבער בין איך נישט פותח מיט יענע זאכן ווייל יענע זאכן זענען זייער הארב פאר מענטשן, אפילו על דעת אויף דיע זאכן וואלט ער אויך געמאכט דעם נדר ער וועט זיך אבער שעמען צו זאגן דאס, אבל הני דמנה תנא הכא, אבער דיע זאכן וואס דער תנא טוט דא אויסרעכענען, לא חמירי לאינשי כולי האי, דיע זאכן זענען נישט אזוי הארב פאר מענטשן, איז ליעד צו אז זאל געווען וויסן דעם לא תשנא. וואלט ער סייווי געמאכט דעם נדר וועט ער זיך נישט שעמען דאס צו זאגן, ווייל בין אדם לחבירו איז ביי די מענטשן ווי מען זאגט לייכטער ווי בין אדם למקום, כאטש אין אמת'ן איז דאך פארקערט, לגבי די מצוות פון בין אדם לחבירו איז דאך אין יעדן בין אדם לחבירו אויך דא א בין אדם למקום, ולימא כל דמעני לאו עלי נפיל, היכי קאמר ווי שטייט אין די משנה, פסחים לא ישן ויהיה יונק, איז די פסח טמא וועט ער ווערן ארעם ביד לא יוכל לפרנס זיי קענסט נישט שפייזן, איקטונע ליה ב ב והדר מן הכסא בתורה רעכנט עס צוזאמען מיט די זאכן פסחים לא מן הכסא בתורה, די עלמא זיי מא מחייב בוחר איז מחיוב אים צו שפייזן, לעמל איך קען דיך זאגן כל דמי הנעלה פאר א נקל שאני מחוייב איך זאל זיין נישט חיוב לפרנס זיי צו שפייזן לבדי איך אליין, מאי דמטי לי לפרנסו בהדי כולי עלמא, וואס איך דארף אים שפייזן צוזאמען מיט אלע מענטשן, מפרנסנא ליה וועל איך אים שפייזן, ורשאי בכך, אויב ער וועט אים שפייזן צוזאמען מיט אנדערע מענטשן כאטש ער טאר נישט פון אים הנאה האבן מעג ער, אף על פי שאסר עליו נכסיו, אפילו ער האט גע'אסר'ט די נכסים, שהרי לא יתן לידו, ער וועט אים נישט געבן אלא ליד גבאי, וכיוון שאם רצה גבאי ליתן לאחר, ווען דער גבאי וויל עס אוועקגעבן א צווייטן, הרשות בידו, איז דעריבער שרי מותר, ווייל ער גיט אים נישט דירעקט, דהוה ס'איז צוגלייך כדתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט נותן לאחר משום מתנה, ער גיט עס אוועק א צווייטן אלס א מתנה, והלה מותר בה און דער איז מותר. זאגט די גמרא, ניין, כל הנופל אינו נופל לידי גבאי תחילה, אז איינער דארף אנקומען צו מענטשן, קומט ער נישט גלייך אין אנפאנג צום גבאי, אלא שואל מקרוביו, ער פרעגט פון די בעט פון די קרובים לפרנסו, וההיא שעתא, דעמאלט ווען ער קומט צו די קרובים קא עבר אקרא, איז ער עובר אויפן פסוק דכתיב וואס שטייט וחי אחיך עמך. עס ליגט אויף מיר א חיוב ווען דער ארעמאן קומט צו מיר, איך זאל נישט שיקן צו דעם גבאי צדקה, נאר איך זאל אים נישט געבן זיין פרנסה, און דאס אויך איז דאך אים מהנה, טאקע ריכטיג. דעמאלט ווען ער גיט די געלט צום גבאי צדקה, ווייל דער גבאי צדקה האט א ברירה צו געבן וועלכן ארעמאן ער וויל, הייסט נישט ער האט פון אים הנאה, אבער ווען ער קומט צו אים האט ער יא פון אים הנאה. ברוך השם, מסכת נדרים, דף ס"ה, עמוד ב', די צווייטע משנה, זאגט די משנה, פותחין לאדם בכתובת אשתו, ווען איינער קומט צו גיין צום בית דין, ער האט געמאכט א נדר די פרוי זאל פון אים נישט קיין הנאה האבן, אזעלכע נדרים וואס ער קען מאכן, ווייל אנדערע זאכן וואס ער איז משעבד קען ער דאך נישט מאכן קיין נדר, זאגט מען צו אים, זאלסט ווען דו זאלסט געווען וויסן אז אויב זי טאר נישט פון דיר הנאה האבן, מוזטו דאך איר גט'ן. און דו'סט איר גט'ן, מוזטו געבן די כתובה, וואלסטו געמאכט, וואלסטו געמאכט דעמאלט דעם נדר? איז אויב ער זאגט ער זאל דאס דעמאלט געווען וויסן, וואלט ער נישט געמאכט דעם נדר, איז מען אים מתיר דעם נדר. און די משנה דערציילט ומעשה באחד, ס'איז געווען א מעשה ביי איין מענטש שנדר מאשתו הנאה, ער האט גע'אסר'ט ער זאל נישט הנאה האבן פון זיין פרוי והיתה כתובתה ת' דינרין, די כתובה איז געווען פיר הונדערט דינרין, ווען ער גט איר דארף ער איר געבן פיר הונדערט דינר. נו, ובא לפני ר' עקיבא, ער איז געקומען פאר ר' עקיבא, זאגט ר' עקיבא, נו, דו קאנסט נישט מיט איר וואוינען, טארסט דאך פון איר נישט קיין הנאה האבן, וחייבו ליתן לה כתובתה, האט ר' עקיבא געזאגט אז ער דארף איר געבן די כתובה. אמר לו, האט ער רב עקיבא געזאגט רבי ח' מאות דינרים הניח אבא, דער טאטע האט איבערגעלאזט ירושה אכט הונדערט דינרים, נטל אחי ד' מאות, מיין ברודער האט גענומען פיר הונדערט ואני ד' מאות. און איך האָב גענומען פֿיר הונדערט איכ'ל אַלעס איר אַװעקגעבן, װאָס װעט מיר בלײַבן? לא דיה, איז דען נישט גענוג פֿאַר איר, שתּיטול היא מאתים ואני מאתים, זי זאָל האָבן צװײ הונדערט און איך צװײ הונדערט? אמר לו רב עקיבא, האָט רב עקיבא צו אים געזאָגט, אַפֿילו אַתּה מוכר שׂער ראשך, אַפֿילו דו'סט דאַרפֿן פֿאַרקױפֿן די האָר פֿון דײַן קאָפּ, אַתּה נותן לה כתובתה, דו מוזט איר געבן די כתובה. אמר לו האט דער מענטש געזאגט צו רב עקיבא'ן, אילו הייתי יודע שהוא כן איך זאל געווען וויסן ס'איז אזוי שטרענג איך מוז איר געבן די גאנצע כתובה, לא הייתי נודר, וואלט איך נישט געמאכט קיין נדר. והתירה רבי עקיבא דאס רופט זיך דאך אהן אז ער האט חרטה אז ער זאל געווען וויסן דיע זאך וואלט ער דאך נישט געווען געמאכט דעם נדר. רמ.

מטלטלים מי משתעבדי לכתובה, מטלטלים, אזעלכע זאכן וואס זענען באוועגליכע זאכן, פורניטשער נאך אזעלכע זאכן, זענען משועבד צו די כתובה, וואס דא שטייט אז דער טאטע האט איבערגעלאזט א ירושה אַכט הונדערט זוז, האט ער געזאגט צוויי הונדערט, פיר הונדערט האב איך באקומען, צוויי הונדערט פאר מיר און צוויי הונדערט פאר איר, אויב ס'איז דא געלט, געלט האט נישט קיין קרקע. איז ער נישט מחיוב צו צאלן די כתובה, די מטלטלין זענען נישט משועבד, ער איז מחיוב צו צאלן, נאר מען קען אים נישט פארסן. אמר אביי, האט אביי געזאגט דאס וואס דער מענטש האט געזאגט, אז אבא, דער טאטע האט איבערגעלאזט ח' מאות דינרין, מיינט מען קרקע שווה ח' מאות דינר, קרקע וואס איז ווערט ח' מאות דינר. פרעגט די גמרא, והקתני שער ראשו, ר' עקיבא האט אים געזאגט, אפילו דו'סט פארקויפן די האר פון קאפ וועט מען עס אויך פון דיר צונעמען, ושער ראשו מטלטלי, זע איך דאך אז מטלטלין זענען משעובד צו די כתובה, הכי קאמר, זאגט די גמרא האט אים אזוי געזאגט, אפילו אתה מוכר שער ראשך ואוכל, ער האט אים געזאגט אפילו ס'וועט גארנישט נישט בלייבן, זי וועט צונעמען אלע נכסים און דו וועסט מוזן לעבן פון דעם וואס דו וועסט פארקויפן שער ראשך, דאך מוזט דו געבן איר די כתובה וואס זי איז פיר הונדערט זוז. זאגט די גמרא, שמעת מינה, פון דא א ראיה, אין מסדרין לבעל חוב, ס'איז דא א מחלוקת, ס'איז דא א מאן דאמר וואס ער זאגט אז מסדרין, מסדרין הייסט ווען עס קומט ביי איינער אז מ'איז שולדיג געלט מוז איך אים איבערלאזן א בעט, און א קארפעט און די טולס און איך מוז אים אויך איבערלאזן שפייז צו בארע געלט צו אנדערע ווערטפולע זאכן ס'זאל זיין די ווערט מען זאל קענען קויפן שפייז אויף צוועלף חדשים און דא שטייט דאס הייסט מסדרין און דא שטייט אז ער פארקויפט שער ראשך אז ס'בלייבט אים גארנישט ניט איבער איך לאז אים גארנישט ניט איבער הייסט דאך אז איך נעם אלעס צו איז א ראיה פון דא אין מסדרין. אמר רב נחמן בר יצחק, לומר צו זאגן שאין מקרעין שטר כתובה, מ'האט דעם מענטש אזוי געזאגט, אין אמת'ן איז מסדרין, מ'וואלט ביי אים נישט צוגענומען די גאנצע פיר הונדערט, מ'וואלט פאר אים איבערגעלאזט וואס ער מוז האבן דארט צו לעבן א יאר צייט, נאר מ'האט צו אים געזאגט, אפילו דו וועסט טון לפנים משורת הדין און דו ווילסט נישט מ'זאל מסדר זיין, דו ווילסט באצאלן וועסטו נישט זיין געפטר'ט, ווייל מ'וועט נישט צערייסן די כתובה, אפילו מ'וועט אביסל איבערלאזן, איז שפעטער וועט מען גיין עס ביי דיר איינמאנען, שאין מקרעין שטר כתובה, אז איך האב ווי מ'זאגט איבערגעלאזט, אבער חוב בלייבט חוב. ר"ן.